אקעי אקעי ס'איז יאסי העלא ס'איז פרשת חוקת באלד איז שוין שבת אזוי ווי יאסי האט אונז דערמאנט סאו מ'גייט שוין רעדן אביסל וויאזוי מ'קען דא וואס מ'קען דא מאכן אביסל מעשה שבמעשה וויאזוי וויאזוי מאכט מען א מאכן א דרשה יעדע וואך ס'גייט אזוי בערך די סדר הדברים איז מ'דארף לערנען די פרשה. ס'דא ס'דא יעדע וואך, מ'האמיר אמאל מתאר געווען אין פארשידענע אנדערע פלעצער, יעדע מאל וואס מ'ליינט א פרשה אין די תורה אדער אין עני ספר, בעיקר אויב מ'לערנט די פרשת השבוע, דאס איז א גוטע עקסערסייז און א גוטע וועג, יעדע מאל איז דא א געוויסע עפעס א פסוק וואס סאדענלי איט ס'שטעקט זיך ארויס, ס'איז בולט, ס'הייסט אזוי ווי ס'איז ממש אזוי ווי אויב מ'וויל וויסן א משל פאר דעם איז אזוי ווי די חזל זענען מתאר די כהן גדול וואס האט געקוקט אויף די חושן, און ער האט געפרעגט שאלות פאר די אורים ותומים, און ס'געווען אויף דעם אותיות, אלע אלף בית איז געווען אויף די שמות פון די שבטים, און יעדע מאל ס'איז מצטרף געווארן עפעס א געוויסע אות, עפעס א געוויסע ווארט, וואס פאר סאם ריזען האט אים, וואס מיינט עס אז ס'איז אותיות מצטרף, איז עפעס א נס, איז עפעס א, ווען מען קוקט אויף עפעס א טעקסט, פאר סאם ריזען עפעס א געוויסע ווארט האט גערעדט צו אים, ער האט געפילט כאילו עפעס א געוויסע, עפעס א געוויסע אות שיינט דא, ס'איז כאילו ס'לייכט, וואס הייסט ס'לייכט, ס'איז נישט ליטעראל, ס'לייכט, ס'בליטשקעט, ס'איז סערטען, סאמטינג ספאוק טו הים אין די ריש פון ראובן אדער די. שין פון שמעון איך ווייס וואס און אזוי אזוי דאס איז געווען דער וועג ווי אזוי די כהן גדול האט האט ארויס גענומען שאל האט ארויס גענומען תשובה אז די אורים ותומים איז תומיך ואוריך לאיש חסידך איז געווען זייער א וויכטיגע זאך דאס הייסט ס'איז געווען איינע פון די עיקר וועגן פון נבואה לכאורה לויט חזל פון די עיקר וועגן וואס מ'האט געפרעגט ווי חזל פארציילן מ'איז געגאנגען אין מלחמה און מ'האט געפרעגט די אורים ותומים ווי אזוי צו מ'זאל גיין צו נישט.

און אלעמאל, אקעי, מען פארשטייט, מען פארשטייט עברי טייטש, מען פארשטייט רשי'ס פשט, מען פארשטייט די רמבן'ס פשט, מען פארשטייט אלעס, אבער מיטאמאל ווערט נצטרף עפעס א אות, ווערט נצטרף עפעס א אות, עפעס א פסוק, עפעס א ווארט וואס איטס עסקינג יו א קוועשאן, איטס לייק איטס כאילו איט טאלקס טו יו, כאילו כאילו ער פרעגט דיך א שאלה, אמאל א מענטש ליינט א מעשה אדער עפעס א חומ א פרשה וואס ער האט געליינט אסאך מאל, און איין ווארט, איין פרשה, איין שטיקל, איין נוסח, איין ביטוי, איין טורן אוו פרעיז, איין וועג ווי אזוי די פסוק זאגט עס, אדער איין המשך פון ענינים, ס'דא זייער אסאך איידלקייט, ס'הייסט, נאך מער שפעטער מאכט מען פון די שאלות אין צו אזעלכע אמת'דיגע שאלות און אמת'דיגע תשובות אדער אמת'דיגע מהלכים וואס איז מער אויסגעבויט, צו מסביר זיין וואס וואס ס'האט גערעדט אז מ'קען דאך נישט אינגאנצן קומען זאגן א דרשה אז די אורים ותומים האבן געזאגט מ'דארף צו זאגן א סברא מ'דארף זיך מסביר זיין ס'איז דא א דיוק קען דאך זיין אזוי ווי די סאטמאר רבי פלעגט זאגן ס'איז דא צוואנציג דיוקים אין די פרשה קען מען שוין זאגן א פשט אבער די אנהייב פון די פון די אלע זאכן איז אז ס'איז דא עפעס אזא איידלע זאך עפעס אזא מין תומיך אורים ותומים וואס די אורים ותומים דאס איז די די די די פרשה אדער די ווארט אין די פרשה אדער די ליין אדער די אות אדער די פסוק וואס וואס עס שיינט ארויס אז ס'פעלט עפעס אז ס'. דא איז דא א שאלה, דא האט די פסוק געדעכט גערעדט צו דיך. און אזוי געווענטליך אזוי מאכט מאך איך מיין דרשות שבת, איך גיי מעביר סדרה אדער איך הער די פרשה, איך האב פארשידענע וועגן. און וועלכע ווארט, ס'איז סאם רי סאם פארשידע פארשידע ס'אסאוסיעט מיך עפעס אדער ס'איז מעורר עפעס. איז ווייסט מען דא דא דארף מען גראבן, דא דארף מען דא דארף מען גיין, דאס איז די וועג. און איך וויל רעדן אביסל מער וועגן דעם ווייל עס איז זייער א וויכטיגע יסוד אויך אין אסאך אין אסאך מיט אביסל אויסבויען אזוי ווי מען זאגט מען דארף עס אביסל אויסבויען און אזוי ווי דער פסוק זאגט תומיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה אזוי איז די גאנצע פסוק איך האב געוואלט געברענגט די סוף פון די פסוק אויף מיין העדער און דאס איז דאך א מורא'דיג אינטערעסאנטע פסוק ווייל דער פסוק רעדט זיך פון די כהנים פון די מוסרי התורה פון אהרן פון משה

הדרך ילכו בה והמעשה אשר יעשון אזוי האט משה רבינו געזאגט פאר ישראל, און און צו וויסן דאס, צו וויסן דאס פון די תורה איז נישט, ס'נישט גענוג צו קענען די גאנצע שולחן ערוך, און נישט נאר ס'איז נישט גענוג, ס'דארף שעפעלע מזיק אויך, אבער כדי ס'זאל עפעס דארף א אמת'דיגע, אזוי די בעל שם טוב זאגט אז ווען א קינד קומט פאר אים פרעגן א שאלה קוקט ער אריין אין די אין א זוהר אדער אין א ספר, און ער איז מצרף די אותיות שנבראו בהם שמים וארץ אזוי ווי די אורים ותומים און סאמהאו פארשטייט ער א תשובה אזוי דאס איז אויך די וועג וויאזוי מען בויט מען נעמט ארויס פון די תורה אדער פון יעדע זאך פון די יעדע טעקסט אדער פון יעדע פעולה וואס געשעט אויף די וועלט נעמט ארויס א וועג וויאזוי צו וויאזוי מען קען עפעס טוהן מיט דעם פאר ריעל וואס מען קען פון דעם פארשטיין עפעס א הוראה אדער עפעס א הלכה מען זאגט מלשון הלכה הליכות עולם לו און און דאס איז א זייער א וויכטיגע זאך און און ווילן רעדן דא וועגן די פרשה וואס מען פרשת פון. פרשיות פון במדבר זענען זייער עניגמעטיק אויף א געוויסע וועג, איך האב שוין גערעדט וועגן דעם לעצטע מאל אפאר מאל, ס'איז אלעס די משנה רופט עס עשרה נסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר, ס'הייסט ס'איז דא א גאנצע סדר, די משנה גייט אדורך, ס'דא עשרה עשרה מאמרות שנברא בהם העולם, עשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו, עשרה

איז דא אויך עשרה נסיונות וואס וואס ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במדבר און די עשרה נסיונות איז מער ווייניגער ווערן אויסגערעכנט אין פרשת בהעלותך שלח קרח חקת בלק ווענדט זיך לויט ווי מען ציילט די עשרה נסיונות על כל פנים אין שלח שטייט שוין וינסו אותי זה עשר פעמים און ביי איך שיער וויאזוי וויאזוי מ'וועט עס נאר ציילן דאס איז די פרשיות פון די נסיונות. און אויב מ'וויל טראכטן וואס ס'איז ח ו, מ'דארף טראכטן אז ס'איז אן אינטערעסאנטע זאך, ס'הייסט כאילו אזוי ווי ס'איז דא כי מנסה ה' אתכם, אזוי ווי ס'איז דא ה' ניסה את אברהם, די אייבערשטער איז מנסה מענטשן, איז אויך דא די מענטשן זענען מנסה די אייבערשטער, און ווען מענטשן זענען מנסה די אייבערשטער סאדענלי דעמאלטס טאר דאס טאר מען נישט טון, לא תנסו, ווי שטייט? וינסו אל בלבבם, אויף די מאן, לשאל אכל לנפשם, מ'טאר נישט, תנסו על מי מריבה. מען טאר נישט מנסה זיין לא תנסו את השם, אבער די מנסה זיין די אייבערשטער איז נישט נישט אזא קליינע זאך, דאס הייסט דאס איז עקטשעלי די וועג וויאזוי אונז פרע דאס איז אזוי ווי די אייבערשטער פרעגט פון אונז שאלות און מאכט נסיונות, אזוי פרעגן אונז פון אים שאלות, און ווען אונז ווילן רעדן פון אזא מין זאך וואס הייסט אזוי ווי עס שטייט די וואך אויך האט איינע פון די זייער ריווילינג פסוקים עס שטייט מחוקק משענותם, מען זעט די גאנצע שירת הבאר, שירת הבאר איז מער ווייניגער. די שירה פון ווי אזוי מען באשאפט תורה, ווי אזוי מען באשאפט תורה יש מאין, אזוי ווי חזל האבן שוין געטייטשט שירת הבאר אויף א תלמיד חכם מדבר מתנה, ער באקומט שפעטער מתנה, מתנה נחליאל, ער באקומט נחלה, און פון נחליאל במות, די גאנצע סדר, איז דארף מען אבער עפעס צו פארשטיין אז ס'איז דא אזא וועג ווי אזוי מען גראבט די באר, די באר, און דער אור החיים הקדוש איז אויך מאריך אז ס'איז א משל אויף די תורה. מען דארף אונז דערגראבן די תורה, דאס הייסט וויאזוי מען מאכט טראכט אויס די תורה, וויאזוי מען ברענגט ארויס די תורה פון די פון די אבן, פון די פון די ערד, פון די די ערד ווי מען האט אריינגעלייגט קרח לעצטע וואך, פון די פון די גראונד, פון די אה פון די שטיינער, ס'איז דא פון אסאך וועגן און מען דארף רעדן, מען דארף שלאגן, מען דארף נישט שלאגן, מען דארף נאר רעדן, און מען דארף גראבן מיט כרוה, כרוה, חפרוה שרים, כרוה נדיבי העם, און די וועג פון גראבן, דאס איז דאס איז בעיסיקלי די נסיונות וואס זיי האבן געטון.

מאכן נסיונות איז דאך נישט דער פשט, און דער רמב"ם, מ'האט געלערנט די וואך דער רמב"ם, דער רמב"ם זאגט זייער שטארק אז נסיון איז אלעמאל מלשון מלשון נס, מלשון פרסום, ס'הייסט די נסיון, א נסיון איז אלעמאל געמאכט כדי צו מודיע זיין עפעס, אז ווען עס שטייט אלקים נסה את אברהם מיינט עס צו זאגן די ווארט פון די פון די ווארט נסיון מיינט אז נישט די אייבערשטער דארף די זאך אליינס, ווען מ'וואלט געדארפט די זאך אליינס וואלט נישט געווען א נסיון, וואלט עס געווען א מצוה, ס'דא מצוות און ס'דא נסיונות, אז ס'איז נישטא אזא, ס'דא תרי"ג מצוות, נישטא תרי"ג נסיונות. ס'איז א אנדערע זאך. נסיונות טייטש אז מ'וויל דא באווייזן עפעס א זאך, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, אייבערשטער האט געוואלט ווייזן וואס מיינט ירא אלקים, אדער וואס וואס זאל נאר זיין די די לקח, די מעסעדזש פון די נסיון. און כדי עס צו ווייזן האט ער געדארפט מאכן די שפיל כאילו, די די טעסט, אדער דאס איז נישט די ווארט טעסט, די ווארט איז פרסום, די ווארט איז נסיון, אנדערע ווערטער מיינט אזוי ווי משל אדער דוגמא. די אייבערשטער וויל כדי צו מבשר זיין די עיקר פון מסירת נפש פאר עבודת השם למשל וואס איז די עיקר פון די עקדת יצחק האט מען געדארפט מאכן די פעולה פון עקדת יצחק און די רמב"ם זאגט אז עס איז כמה ראוי אז אברהם אבינו זאל זיין דער וואס האט דער וואס האט געמאכט די עקידה ווייל ער איז טאקע דער וואס ער לערנט אונז אויס וויאזוי מען טוט עבודת השם ער איז געווען די ערשטע

און זיי ווייסן נישט צו די אייבערשטער קען געבן גאון קען ער קען ער קען קען די אייבערשטער גם אזוי ווי דער פסוק אין תהלים מאכט חוזק ער ער קען צוברעכן די ים ער קען מאכן צען מכות אבער הגם לחם יוכל תת ער קען דען געבן ברויט אויך דאס אפשר קען ער נישט און דער פסוק מאכט חוזק כאילו פון די נסיון אבער עומק הפשט איז אוודאי אז דאס איז נישט עכט געווען די נסיון נסיון אמת'דיג איז געווען אז זיי האבן אמת'דיג געוואלט אוועקשטעלן די סדר פון

איז מנסה מענטשן ווען ער פרעגט זיי כאילו די שאלה און זיי זיי מאכן עשרה נסיונות זיי שטעלן אוועק די די וועגן ווי אזוי מענטשן זענען שייכות צו גאט, די זעלבע זאך איז אידן ווען זיי זענען מנסה די אייבערשטער דארף אוועק שטעלן ווי אזוי זיך שייכות צו אים, ס'איז נישט קיין קלייניגקייט ווען די דור המדבר דאס הייסט די דור וואס זיי האבן אויסגעפיגערט זיי האבן אויסגעשטעלט די זאך וואס הייסט כלל ישראל די זאך וואס הייסט די מענטשן וואס זענען לכתך אחרי במדבר די מענטשן וואס הייסן עבדי השם די מענטשן וואס זענען כולל אינגעלייט וואס זיי לערנען

פון זיי נסיונות איז געווארן תורה, פון זיי נסיונות איז געווארן תורה, אויב די וואלדנט פיגור דיס אוט, די פיפל וואלדנט טעיק דיס ריסק, די פיפל וואלדנט גאו ענד סעי לעטס פיגור אוט האו טו ליוו עז א נעישאן אנדער גאד, לעטס פיגור אוט האו טו בי המוליכך במדבר בארץ לא זרועה, לעטס סי, לאמיר אפשר דארף מען אים שרייען זיך געבן, אפשר דארף מען שלאגן די שטיין, אפשר דארף מען רעדן מיט די שטיין, אפשר דארף מען זיך מתלונן זיין, אפשר דארף מען מתפלל זיין, אפשר דארף מען מתפלל זיין אויף נוסח אשכנז, אפשר אויף נוסח ספרד, אפשר אויף אזא וועג, דעי ווער עקטשעלי דואינג דיס ענד פיגורינג איט אוט. און די זוהר זאגט אז אוואדע אוואדע די שאלה אפילו די ערגסטע שאלה וואס עס שטייט נאר אויף די לשון מנסה זיין את השם פון פרעגן היש השם בקרבנו אם אין איז געווען גאר א גוטע שאלה און גאר א טיפע שאלה און די זוהר שרייבט אפאר בלעטער וועגן די שאלה נאר די זוהר זאגט אז זיי האבן געפרעגט בנסיונא ולא בחביבותא דאס הייסט סאמטיימס א מענטש פרעגט עס אביסל אביסל צו מבחוץ דאס הייסט געפרעגט כאילו אביסל צו קריטיקל אביסל צו אזוי ווי א חוקר צו ס'איז געווארן צופיל א קוועשן

אביסל פארשטיין, אביסל מיט א הבנה, אביסל מיט עמפעטי, אביסל מיט זיין אויף די זעלבע זייט, ס'איז נישט, ס'איז נישט צוויי זייטן, ס'איז נישט קיין צוויי זייטן, נישט איינער קעגן די צווייטע, נישט איך קעגן די אייבערשטער, די אייבערשטער קעגן מיך, מ'דארף זיין אויף די זעלבע זייט. און די עיקר, די עיקר שם וואס מיר הייסן אידן, וואס הייסט ישראל, הייסט כי שרית עם אלהים ועם אנשים, און זלמן שאכטער און זיינע חסידים, אלע האבן אלעמאל ליב צו טייטשן אזוי ממש. שמע ישראל גאד רעסלער מענטשן וואס זענען שרית עם אלהים און דאס איז ממש וואס שטייט די פסוק און דא קום איך צוריק צו מיין וואס כ'האב אנגעהויבן די ערשטע זאך די ערשטע פסוק וואס איז מיך די מערסטע בולט ס'איז מיך די מערסטע כולי עלמא ס'איז די תמיהה עפעס אזא א שאלה מיינט אלעמאל אזויווי א שער ווי מ'קען אריינגיין ס'איז דא עפעס אזא שאלה ס'איז א א זאך וואס מ'דארף דא אריינגיין איז די פסוק המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם. און די רמבן און אלע מפרשים רעדן שוין אז ס'איז משמע אז ס'איז כאילו ס'איז דא עפעס א מי מריבה, יעדער איינער ווייסט פון עפעס א מי מריבה, ס'איז דא מי מריבה, ס'איז דא אין די וועלט, מ'האט געהערט פון די מי מריבה וואס פעימעסלי וועגן וועגן די מי מריבה האט משה רבינו נישט געקענט אריינגיין ארץ ישראל, ס'איז דא אזא מי מריבה, און און מ'פרעגט אז מ'ד מ' דארף זיך פארשטעלן די קאנטעקסט וואס די פסוק רעדט זיך און און יעדער איינער פרעגט זיך אזא שאלה, וואס איז געווען די מי מריבה, וואס איז געווען, האסט געהערט? מ'האט געזאגט שבת ביינאכט ביי די לכו נרננה,

באט דיס דיס דיס און דיס פסוק איז ווערי אינטערעסטינג ביקאז איט שאוס אס דעט דער איז דער איז אלוועיס סאמטינג לעפט טו די מי מריבה עס הייסט אפילו נאך דעם וואס מען לערנט אלע פשטים מען האט געלערנט אלע פשטים משה שמעו נא המורים און ער האט געשלאגן די שטיין און ער האט נישט געדארפט שלאגן און פארשידענע זאכן און נאך אלץ ווייסן מיר נישט עכט וואס איז געשען דארט אזוי ווי דער אור החיים האט געזאגט ס'איז דא צען צען פשטים פון אלע מפרשים ראשונים און אחרונים וואס איז דא געווען די חטא און צווישן מיך און דיך איז נישט געווען גארנישט ס'איז בעלילה בא עלינו אזוי ווי דער מדרש זאגט

ויקדש בם הייסט דורך דעם דער אייבערשטער ווייסט אז משה איז געשטארבן, זעט מען אז ער איז גערעכט, זעט מען אז ער איז הייליג, אבער די ווארט פון ויקדש בם, דאס הייסט ס'איז א להוציא פון די ערשטע וואס דו מיינסט אז רבו בני ישראל את השם בלייבט א פראבלעם, ס'קען דאך זיין א חילול השם, ס'קען דאך זיין נוקב שם השם אזוי ווי אין פרשת אמור, ס'קען זיין ס'קען זיין ח ח די פארקערט פון קידוש השם, ס'קען זיין כפירה, ס'קען זיין מוציא את עצמו מן הכלל. זאגט די פסוק ניין, המה מי מריבה אשר רבו בני ישראל את ה', זיי האבן זיך טאקע געשלאגן, און טאקע וועגן דעם מי מריבה האט משה רבינו נישט אריינגעגאנגען ארץ ישראל, וואס דאס איז א אנדערע ענין וואס מיר רעדן נישט וועגן יעצט, אבער ויקדש בם, בכל מקום ווערט ויקדש בם, ווייל וויאזוי מיר זאלן טון די נסיון, ווער ס'זאל נאר ווער ס'זאל נאר אויספירן די נסיון, וויאזוי ס'זאל נאר זיין, און וועלכע וועלכע תוצאות זאלן זיין פון נסיון, איז אלעמאל די תוצאה ויקדש בם, ווייל די די די.

העלפט אונז נישט, די ריעל די ריעל קוועשאנס אויף א פערסאן'ס לייף, די ריעל טינגס דעט פיפל סטראגל וויט, די ריעל איך האב א עכטע שאלה, צו זאל איך ארבעטן מיט דעם, זאל איך ארבעטן מיט יענעם, זאל איך חתונה האבן מיט דעם, מיט איר, אדער חתונה האבן מיט איר, נישט דא קיין שום סעיף אין שולחן ערוך וואס קען מיך העלפן, אויב אזוי תורה מלשון הוראה איז ווארטלעס, ס'העלפט מיך גארנישט, כ'קען קענען גאנץ ד' חלקי שולחן ערוך אבער איך ווייס נישט וואס צו טון.

דעמאלטס האט מען געזינגען על הסלע הך ויצאו מים און איינמאל איז נישט געלונגען, אבער דאס איז די וועג, און אויף די טעסטינג, אויף די אויף די טעסטינג וואס משה רבינו האט געמאכט פאר די תורה, וואס משה רבינו האט געמאכט פאר די אייבערשטער, וואס כלל ישראל האט געמאכט פאר די אייבערשטער, האבן מיר געשריגן האבן מיר געזינגען א גאנצע שירה, א שירת הבאר, אז ישיר ישראל, עלי באר ענו לה, באר חפרוה שרים, און וויאזוי גראבט מען די באר, מיט די שטעקן, מיט מחוקק משענותם, מיט די שטעקן וואס ער האט געשלאגן די שטיין מיט, אדער מיט די שטעקן וואס מעטעפאריקעל שטעקן וואס ער רעדט מיט דעם מיט די שטיין. מיט די מיט די אלע מיסטעיקס און מיט די אלע טרייעלס און עררארס מיט דעם מיט דעם האבן זיי געגראבן די תורה און און וויאזוי די שירת הבאר פירט אויס פון דעם ווערט צוביסלעך ממדבר מתנה מתנה במות ממתנה נחליאל פון דעם קומט מען אן קומט אן אל המנוחה פון דעם קומט מען אן צו פארשטיין אין די ענד ווי אזוי אבער אבער די שירה איז אלעמאל אויף וויאזוי וויאזוי ס'הייבט זיך אן אויב מ'פארשטייט די שורש און מ'פארשטייט וויאזוי עכט מ'געבט בירט די תורה פון די שטיין דארף קענען

און די וועג פון דאס טון, אמאל דארף מען רעדן אמאל דארף מען שלאגן און מען דארף מאכן טעסט, תריבהו אשר נסיתו במסה תריבהו על מי מריבה, דאס איז דאס איז די שבח וואס מען זאגט אויף לוי אויף די אויף די כהנים אויף די תלמידי חכמים אין פרשת דברים תריבהו על מי מריבה, און נאר מען דארף אל תקשו לבבכם כמריבה, אויב ס'גייט נישט אויב מען באמפט אריין אין די שטיין וואס טוט מען? מען גייט ווייטער מען טרייט פון די צווייטע זייט מען גראבט א צווייטע לאך מען גראבט א צווייטע קאנאל מען טוט עפעס אנדערש. דאס איז די וועג פון תריבהו על מי מריבה, מ'זאל קענען נאך זיך אמאל שלא אשר רבו בני ישראל את השם ויקדש בם, זיך שלאגן מיט די אייבערשטער, זיך טעסטן, טעסטן די אייבערשטער, טעסטן זיך, און פיגור אוט, ויקדש בם מכל מקום, איז דא שבת קודש, ויקדש בם, ס'גייט נישט, ס'מאכט נישט קיין נפקא מינה אין די ענד, אין די ענד דאס איז ויקדש בם, א גוטן שבת.